מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י"ז, די קעפל פון די שיחה איז שבת הגדול, ס'איז עמוד זיבן און פופציג אין חלק י"ז, געוואלדיג געוואלדיג א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט רעדן וועגן שבת הגדול ווי די קעפל פון די שיחה איז, דער רבי וועט פרעגן אפאר שאלות אויף דעם ענין פון שבת הגדול, וואס דאס איז, ווען דאס איז, ווען ס'האט פאסירט און ווען מען איז חוגג דעם דעם ענין פון פון שבת הגדול דעם נס וואס איז געווען, דער רבי וועט פרעגן אפאר שאלות און דערנאך וועט דער רבי מחדש זיין א חידוש נפלא אין ענין פון שבת, נאכדעם וועט מען קענען פארשטיין וואס דער חידוש איז געווען אין שבת הגדול, און דורך דעם וועט מען פארשטיין אויך בפנימיות פארוואס ס'איז אנדערש ביי שבת הגדול וואס מ'איז עס חוגג אלעמאל שבת הגדול און נישט אינעם טאג פון די וואך אזוי ווי אלע סארטן ימים טובים. פשוט געוואלדיג געשמאק. דער טעם וואס דער שבת פאר חג הפסח ווערט אנגערופן שבת הגדול, אות אלף. וואס דער טעם וואס ווערט אנגערופן שבת הגדול, זאגט דער אלטער רבי אין שולחן ערוך וזה לשונו, ממש דער לשון פון אלטן רבי. שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול. לפי שנעשה בו נס גדול. וואס איז געווען דער נס גדול? שפסח מצרים, היה מקחו מבעשור לחודש. יוד ניסן האט מען געדארפט נעמען דעם קרבן פסח. כמו שכתוב, שטייט אין שטייט אין פרשת בא, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות וגומר. אז יוד ניסן דארף מען נעמען דעם דעם שה. ואותו היום, שבת היה. ס'געווען שבת. וכשלקחו ישראל פסחיהם באותו שבת די מצרים האבן געזען עפעס אז אלע אידן גיין ארום מיט מיט מיט שעפסן יעדער איינער נעמט א שעפס צו זיך אין שטוב האבן זיי געקומען נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל זענען געקומען צו די אידן ושאלום זיי האבן זיי געפרעגט למה זה הם עושין כך וואס שלעפט איר אלע שעפסן וואס טוט זיך דא אמרו להם האבן די אידן געענטפערט צו די מצרים זבח פסח הוא להשם דאס גייט זיין א קרבן פסח פאר דעם אייבערשטן שיהרוג בכורי מצרים ס'וועט קומען א פאר טעג ארום ס'וועט קומען פסח ביינאכט וועל מען מאכן פארנאכט וועל מען מאכן דעם קרבן פסח און ביינאכט ווי משה רבינו האט אנגעזאגט חצות הלילה וועט זיין אלע בכורים וועלן פגר'ן הלכו בכוריהם אצל אבותיהם זענען געגאנגען די אלע בכורים צו זייערע עלטערן, זענען געגאנגען אויכעט צו פרעה, לבקש מהם אלץ דער לשון פון אלטן רבין, לבקש מהם שישלחו את ישראל ולא רצו, שיקט זיי אוועק פאר ס'קומט די צייט פונעם קרבן פסח, וואס אלע בכורים וועלן געהארגעט ווערן. במילא זיי האבן נישט געוואלט, ועשו הבכורות עמהם מלחמה, די בכורים האבן געמאכט א מלחמה מיט די מיט די מצרים מיט די גרויסע מיט זייער עלטערן און והרגו הרבה מהם זיי האבן געהרגעט א סך פון זיי וזהו שכתוב וואס דער אלטער רבי ענדיגט צו דאס וואס שטייט אין תהילים קוף למד ואו למכה מצרים בבכוריהם

דאס איז דער אלטער רבי שלחן ערוך וואס די סיבה וואס מ'מאכט דעם מיט דעם שבת הגדול ווייל ס'איז געווען יעמאלט דער נס וואס די מצרים האבן געזען אז אלע מיקרו מבאסע האבן געזען וואס טוט זיך דא און זיי געהארגעט צווישן זיך די גויים און דאס וואס דוד המלך זאגט למכה מצרים בבכוריהם דארף מען פארשטיין א' פארוואס איז דער אלטער רבי מדגיש שנעשה בו נס גדול וואס דארף ער שרייבן שנעשה בו נס גדול, וואס פון דעם איז משמע, אז דוקא צוליב נס גדול, ווערט דער שבת אנגערופן שבת הגדול. ווען עס וואלט געווען נישט קיין נס גדול, וואלט איך אים נישט געקענט געבן א נאמען שבת הגדול. זאגט דער רבי לכאורה יא, אפילו ווען עס וואלט אום שבת געשען סתם א נס, נישט קיין נס גדול, וואלט עס אויך געווען א טעם מספיק צו אויסטיילן דעם שבת און אים אנרופן שבת הגדול. ער דארף נישט הייסן שבת הגדול ווייל ס'געווען א שבת ווייל ס'געווען א נס גדול אפילו ס'איז דא א נס פשוט איז דעם שבת איז געווען אנדערש ווי אלע אנדערע שבתים רוף איך אים אן שבת הגדול וואס דארף דער אלטער רבי מדגיש זיין שנעשה בו נס גדול היות ער האט אין זיך אן עילוי וגדלות לגבי אנדערע שבתות השנה ממילא רוף איך אים אן שבת הגדול דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס בפרט לויט דעם רשב"א וואס דער רשב"א זאגט אז שבת איז נכלל אין די ימי הבנין ס'איז דא שבעת ימי ההיקף שמונה איז העכער פון דעם היקף דאס איז די שבעה איז דער ענין פון טבע שבת גייט אריין אין די זעקס טעג וואס ווערט אנגערופן שבעת ימי ההיקף וואס דאס איז סדר השתלשלות און טבע דערפאר ווען ס'ווערט א נס בשבת, איז דער שבת איז ספעציעל, דער שבת איז א אויפגעהויבענער שבת, א געהויבענער שבת, דורך דעם וואס איז נמשך געווארן אין אים א המשכה וואס איז העכער פון השתלשלות וטבע, ובזה איז ער דאך א גדול לגבי די אנדערע שבתות, וואס דארף דער אלטער רבי מדגיש זיין, שנעשה בו נס גדול, שנעשה בו נס. איין שאלה, ב' די צווייטע שאלה, נאך מער איז נישט פארשטאנדיג. די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער. אין וואס באשטייט די גרויסקייט פון דעם נס, אז ער זאל אנגערופן ווערן נישט נס סתם, נאר נס גדול. דער אלטער רבי רופט דאס אן נס גדול, וואס איז דא געווען דער נס גדול? לכאורה איז נישט ניכר קיין גדלות אין אין דעם נס גופה מ'זעט נישט קיין גרויסקייט אין דעם נס גופה ווארום ער איז נישט געווען אין אן אויפן פון הפלאה מער די מער ווי די הפלאה פון אנדערע ניסים ס'געווען א סך א סך ניסים דארטן ס'געווען ניסים שפעטער און מ'זעט ניסים וואס איז ממש הפלאה און דער נס גייט נישט אריין אין דעם גדר פון הפלאה וואס איז דא געווען מצרים האבן געהארגעט די מצרים וואס דא אזוי דער גרויסער דער גרויסער נס נס גדול און אוודאי נישט אין די תוצאות ותועלת הנס ס'איז די קשיא ווערט א טאפלטע קשיא ערשטנס ס'איז נישט געווען דא בכלל קיין נס גדול און צווייטנס וואס איז דא וואס איז דא די תוצאה די תועלת פונעם נס יעדער נס האט אין זיך עפעס א תועלת עפעס קומט ארויס פון דעם דער רבי איז מדגיש אויך נאכן הרגו הרבה מהם נאך ווי די מצרים האבן געהארגעט אסאך פון זיי זיינען אידן אלס געבליבן אין גלות מצרים און נישט ארויס געגאנגען יעמאלט פון מצרים און געדארפט אנקומען צום נס פון מכת בכורות כדי באפרייט ווערן פון מצרים פארדעם זענען זיי נישט געווארן פריי, און וואס איז דער גרויסער נס, וואס איז די תועלת, און וואס פאר א תועלת גדולה איז דערפון ארויסגעקומען פאר אידן, סאו דער רבי האט דאך לכאורה, ס'איז איין קשיא אבער ס'איז צוויי, וואס איז דער גרויסער נס אז מצרים האבן געהארגעט די מצרים, און צווייטנס איז גארנישט געווארן א שינוי אין די מצב פון די אידן, זיי האבן געדארפט ווארטן ביז מיטוואך ביינאכט וואס איז געווען ליל שימורים וואס געווען דער קרבן פסח יעמאלט געווען מכת בכורות יעמאלט זענען זיי ארויס געגאנגען פון מצרים אבער פון שבת ביז יעמאלט זענען זיי געבליבן דארט האבן מיר צוויי שאלות ערשטע שאלה איז פארוואס דער אלטער רבי מדגיש אז געווען א נס גדול אפילו ווען אפילו ווען דער אלטער רבי שרייבט נאר נס איז דאס אויכעט שבת הגדול ווייל ער איז אנדערש ווי אלע אנדערע שבתים ער האט געהאט אין זיך א נס בית נאך מער די שאלה וואס איז דא דער נס גדול וואס געווען דארט אין עס גאטל זום גארגעט אפאר מצרים מיינער פון זום גארגעט דער לאש איז זום גארגעט א סאך וואר געארבעמע אבער וואס דארט דער נס אז זיי נישט געווען קיין אפלוי אין דעם איך וואס דער טיילס פון דעם זיי גאר נישט קיין טיילס די דין זיי נישט ארויס גיין פון מצרים ימאל זיי גאר נישט געווען אויס בייס אויך דער אין וואס מא דעם זקור הנס לדורות, קובע געווען נישט לויטן יום החודש, ווי דער נס פון יציאת מצרים, וכיוצא בזה, יעדער נס, יעדער יום טוב וואס אידן האבן, יעדן זאך וואס מיר האבן, גייט עס לויט די טעג פון דעם חודש. חנוכה איז לויטן טאג פון חודש, פסח, סוכות, שבועות, שבועות איז זיין, שבועות איז דער פופציגסטער טאג פון פסח איז אנדערש, אבער יעדער יום טוב ווערט געפראוועט אין דעם טאג וואס ס'האט פאסירט דא איז דאס געבליבן אז שבת צו עס קומט יא אויס יוד בסיון צו עס קומט נישט אויס יוד בסיון עס קען גאר זיין א מערסטנס פון די שבת מערסטנס פון די יארן איז דאס נישט אין יוד ניסן גראדע דעם יאר אין די שיחה וואס מיר לערנען היינט אין די וואך וואס שבת הגדול וועט זיין טאקע תיו שין פא גימל וועט זיין טאקע שבת יוד ניסן און פסח וועט טאקע זיין דאנערשטיק איז קומט אויס דעם שבת וואס מ'וועט מען וועט חוגג זיין שבת הגדול איז דאס פונקט ווי ס'איז געווען יעמאלט שבת יוד יוד ניסן. סאו דער רבי פרעגט די שאלה, מען דארף פארשטיין וואס מ'האט דעם זכרון הנס לדורות קובע געווען נישט לויט יום החודש, ווי דער נס פון יציאת מצרים וכיוצא בזה, ווי האט מען עס קובע געווען? נאר לויט'ן יום השבוע, ווען ס'איז געווען יוד. לויט'ן יום השבוע

דער אלטער רבי איז דארט מבאר דעם טעם, דער אלטער רבי איז דא ממשיך און מבאר דעם טעם פאר וואס איז דאס? ולמה לא קבעוה בעשירי לחודש סתם, בין שחל בשבת בין שחל בחול, פאר וואס האט מען עס נישט קובע געווען? דעם טאג, אין דעם צענטן טאג פון ניסן, ווען דאס איז, צו עס איז חול, צו עס איז שבת, כדרך שנקבעו כל המועדים, דער אלטער רבי איז מסביר, לפי שבעשרה בניסן מתה מרים, וקבעו בו תענית כשחל בחול וכו', י' ניסן איז דער טאג וואס מרים, מרים הנביאה, איז נסתלק געווארן, און מ'האט מתקן געווען אז ס'זאל זיין א תענית, במילא האט מען עס אפגעשטופט פון אינמיטן די וואך, אלעמאל איז דאס שבת. אבער פון דעסוועגן פרעגט דער רבי, וויבאלד אז אלע עניינים פון תורה זענען בתכלית הדיוק, מוז מען זאגן אז נוסף צום טעם שלילי, למה לא קבעוה בעשירי, דער טעם שלילי, פארוואס האט מען עס נישט קובע געווען בעשירי, נאר מען האט עס קובע געווען אין שבת, נישט קיין חילוק וואסערע תאריך דאס איז, דארפן זיין אויכעט אן ענין חיובי, פארוואס איז אויסגעקומען דווקא ביי אזא סארט אופן, אז מרים זאל נסתלק ווערן, מען זאל עס דארפן אפשטופן אז עס זאל אלעמאל זיין שבת. במילא צו דעם צו דערצו וואס דער טעם שלילי איז אויך דא א טעם ועניין חיובי ס'מוז זיין א עניין חיובי פאר וואס מ'האט דעם זיכרון לדורות באשטימט דווקא אויף שבת דאס הייסט אז דער תוכן הנס האט א שייכות מיוחדת צו שבת טאקע מרים איז נסתלק געווארן ס'אלץ גוט דאס א עניין שלילי דארף זיין אבער א עניין חיובי אויך די תורה איז אלץ מדויק אז ס'איז אזוי אויסגעקומען דער אויבערשטער האט דאס אזוי געמאכט אז ס'איז אויסגעקומען דווקא אין שבת און דערפאר האבן צוליב מרים'ס נסתלק געווארן דאס געמאכט שבת, מוז מען טרעפן א קשר צווישן דעם עשור לחודש קרבן פסח דווקא וואס איז געמאכט געווארן שבת, ווי דער רבי גייט עס מכריח זיין אז מ'מוז זאגן אז ס'איז דא אן ענין חיובי דא. דאס איז אויך מוכח פון דעם זיך, מ'מוז זאגן פון דעם וואס מיר זעהן אז ס'איז געווען אין שבת, איז דא נאך א זאך אז איך זעה אז ס'האט דווקא געהאט א שייכות צו שבת, דערפאר האט מען עס נישט געמאכט אין די וואכנדיגע טעג, ווען ס'קומט אויס יו"ד, נאר דווקא יעדן מאל שבת, שבת פאר פסח ווערט אנגערופן שבת הגדול. דאס איז אויכעט מוכח פון דעם וואס דער אויבערשטן'ס ציווי, ויקחו להם איש שה לבית אבות וגומר, איז געווען אז מ'זאל דאס טון דווקא אינעם טאג פון בעשור לחודש הזה, וואס איז דעמאלט געווען שבת. ליגט דא שוין עפעס באהאלטן ענין חיובי, אז דער אויבערשטער האט געזאגט דווקא מ'זאל דאס מאכן אין שבת בעשור לחודש. פארוואס נישט? וועט דער רבי זאגן געוואלדיג פארוואס נישט. וואס איז דעמאלט געווען שבת, כאטש דאס איז געווען פארבונדן מיט קנין, מיט משא ומתן, דער רבי ברענגט אראפ די מכילתא, אז די מכילתא זאגט משכו וקחו לכם, מי שיש לו זאל נעמען פון זיינע, ווער ס'האט נישט, מי שאין לו ייקח מן השוק, דארף ער גיין קויפן. שבת, קנין, משא ומתן, טלטול בעלי חיים, און א מוציא מרשות לרשות, ער דארף אים נעמען פון גאס און אריינברענגען צוריק אין שטוב, און דארטן דארף זיין די פיר טעג, דארף זיין ביקור ממום וכולי אויכעט אין שבת וואס די אלע זאכן זענען בסתירה צו שביתת און מנוחת השבת קען זיין ס'איז דרבנן נישט אלס דאורייתא אבער פון דעם זענען דאך דא אין דעם ענין וואס ס'איז אזויפיל זאכן וואס מ'טאר נישט טון שבת וועסטו פרעגן די שאלה וואס א שייכות האבן זיי געהאט מיט שבת ס'איז דאך געווען פאר מתן תורה וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואס א שייכות דאס האט מיט מיט דעם מיט דעם מיט זיי אז ס'איז געווען דא דער אייבערשטער האט עס געהייסן מאכן שבת אפילו ס'איז דא אין דעם די אלע ענינים וואס איז היפך השבת ווארום אף על פי אז ס'איז נאך דעמאלט געווען פאר דעם ציווי שמירת השבת איז נוסף אויף דעם וואס וויבאלד אז קיימו אבות כל התורה כולה עד שלא ניתנה יא איך האב זאגן צוויי הוכחות אז ס'איז יא געווען נוסף אויף דעם וואס קיימו אבות כל התורה כולה עד שלא ניתנה ווי דאס ברענגט זיך אראפ די גמרא אין קידושין איז פארשטאנדיק אז אויך על כל פנים א חלק פון זייערע קינדער האבן אפגעהיט די מצוות התורה ובכללן שמירת שבת, אויך קודם מרה ומתן תורה. און ביי מרה איז געגעבן געווארן שבת, ביי מתן תורה איז געגעבן געווארן די אלע אנדערע מצוות. זאגט דער רבי, אז וויבאלד אז קיימו אבות כל התורה כולה, און שבט לוי, דער רבי דערמאנט נישט, אבער שבט לוי איז דאך געזעצן און געלערנט, זיי זענען געווען פטור פון די ארבעט, זעה איך דאך אז עס איז געווען ביי זיי א גרויסער חלק פון אידן, וואס ביי זיי איז געווען דער ענין וואס זיי האבן אפגעהיט אלע מצוות, און שבת אויכעט. דער רבי חוץ פון דעם, דאס איז דעם איז אסאך געשמאקער נאך די די שאלה. דאך איז דאך מפורש במדרשי חז"ל, שטייט אין אין מדרש אין שמות רבה, ברענגט זיך אראפ, דער רבי זאגט ברענגט זיך אראפ אויכעט אין לבוש, ברענגט זיך אראפ אז נאך אין מיטן זמן השעבוד אין מצרים, האט משה רבינו געפועלט ביי פרעה אז יום השבת זאל ביי אידן זיין א יום מנוחה. זיי זאלן נישט דארפן ארבעטן בשבת. האבן דאך אלע אידן שוין געוואוסט פון ווען משה רבינו איז געקומען, עס הייסט, מען קען זאגן אזוי, פון ראש השנה ביז פסח איז בטלה בטלה עבודה מאבותינו. פון ווען משה רבינו איז געקומען א יאר פריער, ס'איז געווען משה איז דאך געווען דארט א יאר, ס'איז געווען מראש השנה בטלה אבותינו, אבער פון ווען משה רבינו איז געקומען, נאך געווען דער זמן פון שעבוד האט ער שוין געפועלט אז שבת איז א יום מנוחה האבן זיי דאך געוואוסט אז ס'איז יום מנוחה דא קומט דער אייבערשטער און זאגט אז דווקא מען זאל עס אנהייבן אנהייבן דווקא אין די צייט פון שבת זאל מען טון די אלע זאכן דאך די שאלה ווערט די שאלה געוואלדיג פאר וואס פון דעם איז מוכרח אז דער אייבערשטער האט עס געטון האט געוואלט דווקא ס'זאל זיין שבת ליגט דא א קשר מיוחד צווישן די מעשה מיט דעם נס מיט דעם פון פון מקחו בעשור לחודש שבת מיט דעם ענין פון דעם נס פון מכה מצרים בבכוריהם, וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק און צו האגען אלע שאלות וואס מיר האבן. וויבאלד אז נישט קוקנדיג אויף דעם, נישט קוקנדיג אויף די אלע אויף די אלע זאכן, אז זיי האבן שוין געהיטן שבת, און משה רבנו האט שוין געפועלט אז מען זאל נישט ארבעטן שבת, זיי ווייסן שוין פון שבת, וויבאלד אז נישט קוקנדיג אויף דעם האט דער אויבערשטער באשטימט דעם זמן פון ויקחו להם דווקא ביום השבת, איז דאס גופא א הוכחה, דאס גיט מיר א הוכחה אז דער ענין פון ויקחו איז נוגע במיוחד צו שבת. דער אויבערשטער זאגט, איך וויל זאלסט דאס טון דווקא בשבת. עס האט עפעס א קשר מיטן שבת. דארף מען אויסגעפינען וואס איז דער קשר מיט שבת. דער אויבערשטער האט געוואלט דווקא מען זאל עס נעמען בשבת, ווייל ס'איז דא אין זיי א קשר צווישן זיי. האבן מיר דא די דריי שאלות, געוואלדיגע שאלות, און אות גימל, דער רבי וועט אנהייבן מסביר זיין וואס איז שבת, נאכדעם וועט מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון שבת אַז דער נס פֿון למכּה מצרים בבכוריהם האָט געקענט זײַן דװקא נאָר אין שבת, דערפֿאַר דער אײבערשטער האָט געהײסן עס נעמען, שבת. שבת האָט געגעבן דעם כּוח אױף דעם למכּה מצרים בבכוריהם, װעט מען לערנען אין פּרטים װײַטער אין די שיחה. אָבער איבערגיין די דרײַ שאלות. די ערשטע שאלה איז געװען, װאָס שרײַבט דער אלטער רבי נס גדול? װען ער שרײַבט סתם נס, איז דאָס אױכעט אַ שבת הגדול. אַז דאָ איז געװען אַ נס אין דעם שבת, איז ער אַנדערש װי אַלע שבתים, איז ער שױן שבת הגדול. און די צווייטע שאלה איז געווען וואס איז דא געווען דער גרויסער נס מצרים האבן זיך געהרגעט מיט די מצרים וואס איז דער גרויסער נס און ווי דער רבי האט געזאגט איך די די צווייטע שאלה אין די צווייטע האט דער רבי געזאגט וואס איז די תוצאה פון דעם וואס האב איך געהאט פון דעם זיי זענען געבליבן אין גלות אזוי ווי פריער זיי האבן נישט געקענט ארויסגיין פון מצרים זענען ארויס פון מצרים דווקא נאך דאנערשטיק ביינאכט נאך מכת בכורות מיטן קורבן פסח די דריטע שאלה וואס איז דער קשר פון דעם נס דווקא מיט שבת וואס דערפאר האט דאס פאסירט אין שבת און מ'איז עס חוגג אין שבת יעדן יאר און נישט אין יו"ד נישט אין דעם טאג פון דעם חודש און דער אויבערשטער האט עס געהייסן טון אפילו אין א טאג וואס איז דא אין דעם אזויפיל שאלות אין הלכה צו מען מעג עס טון צו מען טאר עס נישט טון צו זיכער מען טאר עס נישט טון און דער אויבערשטער האט עס געהייסן דווקא טון אין שבת און זיי האבן דאך שוין געהיטן שבת אות גימל וועט דער רבי מסביר זיין ווי געזאגט פריער וואס איז שבת על פי חסידות און א געשמאקן קוק אויף שבת א טיפן קוק אויף שבת און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלץ. אות ג. דער ביאור בכל הנ"ל וועט זיין פארשטאנדיג לאחר ההסברה אין דעם תוכן וענין השבת בכלל. וואס איז שבת? וואס איז דער תוכן פון שבת? זאגט דער רבי דער צמח צדק, דער צמח צדק איז דא א ספר וואס הייסט יהל אור, וואס דאס איז א פירוש אויף תהילים, דער צמח צדק אין יהל אור זאגט אזוי, ער איז מבאר אויפן פסוק וואס ס'שטייט אין תהילים, אין תהילים קאפיטל צדיק ב' שטייט מזמור שיר ליום השבת און עס איז מפורש לויטן מדרש דער מדרש אין ילקוט שמעוני איז דאס מסביר און דער רבי צמח צדק איז מסביר דעם מדרש וואס שטייט אין מדרש שטייט ליום אויפן פסוק וואס זאגט אויף דעם פסוק מזמור שיר ליום השבת זאגט דער זאגט דער מדרש ליום השבת וואס מיינט דאס למשבית מזיקין מן העולם שלא יזיקו רעדט ער וועגן דעם ליום השבת, ווען ס'וועט זיין יום שכולו שבת ווען משיח וועט קומען, יעמאלט וועט זיין, אז דער אייבערשטער וועט משבית זיין מזיקים מן העולם. וואס א סארט אופן וועט עס זיין? וכן אומר, ווי ס'שטייט אין ישעיה, וגר זאב עם כבש. יעצט איז א זאב גייט אריין אין די אין די חיות וואס ער איז א טורף, און ער מיט דער כבש קענען נישט לעבן צוזאמען ווייל ער איז אים טורף, משיח וועט קומען וועט זיין וגר זאב עם כבש עם כבש, דאס הייסט ס'וועט זיין יום השבת גייט אריין אין דעם ווארט ווערט מודגש משבית מן המזיקים. אז דער פירוש און תוכן פון שבת זאגט דער ילקוט איז דער ענין פון שביתה מן המזיקים, מיט דער אייבערשטער וועט משבית זיין די מזיקים, דער צמח צדק איז מסביר וואס דאס קען מען וואס דאס קען זיין אויף צוויי אופנים ס'דא צוויי אופנים וואס קען זיין די השבתה פון די פון די מזיקים א' מעבירם מן העולם די גאנצע מציאות פון מזיקים ווערט נתבטל און איינע פון די דעות אין תורת כהנים האלט אזוי, ס'וועט ווערן אויס, ס'וועט נישט זיין מער קיין, לאמיר זאגן ס'וועט נישט זיין קיין זאב, ס'וועט נישט זיין קיין לייב, ס'וועט נישט זיין די אלע זאכן, ער וועט זיי משבית זיין, מעבירם, אויב ער איז א מזיק, איז מעביר מן העולם, דאס איז איין וועג, ב' די צווייטע וועג וואס קען זיין, משביתה שלא תזיק, וואס מיינט דאס? די מזיקים וועלן בלייבן, נאר די שביתה טוט אויף אז זיי זיינען ניט שייך צו מזיק זיין, ס'וועט ווערן צוגענומען פון זיי ס'וועט זיין א השבתה פון דעם מזיקים. דאס וואס ס'שטייט אין וואס ס'שטייט אין ישעיה וגר זאב עם כבש, איז דער אויף דעם איז דא מחלוקת צו ס'מיינט אז ס'וועט זיין אזוי, צו ס'איז נאר א משל וואס ס'וועט זיין דארטן, איז דאס איז די מחלוקת וואס אנדערע האלטן אז יא און אנדערע האלטן אז נישט, איז דא אין דעם צוויי וועגן, איינע מעבירם מן העולם אינגאנצן, ווי ווי און איינע ווי דער לשון פשוט איז אין ישעיה אז זיי וועלן ווערן אויס מזיקים, און זיי וועלן ווערן אויס מזיק נאר די שביתה טוט אויף זיי זיינען נישט שייך צו מזיק זיין און דער צווייטער אופן שביתת המזיקים און דער אופן אז זיי וועלן בלייבן און זאלן נישט זיין מזיק איז פארשטאנדיק אין שכל הפשוט איז א העכערער ווי דער ערשטער ווי ער זאגט אין תורת כהנים דער תורת כהנים זאגט וויבאלד אז דווקא דורך דעם אופן טוט זיך אויף דער עניין פון אתהפכא חשוכא לנהורא אז איך זאג אז זיי ווערן אויס געמאכט אז נישטא מער קיין מזיקים דאס דער מזיק איז געווארן אויס בשעת כ'זאָג אַז דער מזיק איז דאָ און ער ווערט אויס מזיק אָבער ער בלייבט יעמאָלט דאס וואָס כ'האָב געביטן פון טונקלקייט און געמאַכט ליכטיק דער חושך איז געוואָרן אור ער האָט אויפגעהערט צו מזיק זיין אַז ער געוואָרן אויס איז אויס חושך אָבער אַז ער געוואָרן אַז ער געבליבן לעבן און ער געוואָרן אויס מזיק דאָס ווערט נהפך פון חושך לאור די מזיקים אַליין ווערן נתהפך מרע לטוב דער רבי ברענגט אַראָפּ אין הערה 20 מיט א שטערנדל זאגט דער רבי כתועלת וטוב בעלי חיים שאינם מזיקים מלכתחילה ועוד יותר זיי וועלן ווערן אזוי גוט אז זיי זיין די תועלת פון זיי אזוי ווי מיר האבן היינט פון א חמור וואס ער ער פירט אונז אפילו אפילו אז אז אדער אדער אנדערע מזיקים וואס קענען אונז העלפן און זיי ווערן אויס מזיק א חמור נישט קיין נישט קיין טורף אוקיי פונקט אזוי ווי מ'האט הנאה פון נישט קיין מזיקים עט מען האבן אויך פון די פון די וואס זענען היינט מזיקים עט מען הנאה האבן און דער רבי זאגט אז נאך האבן מער הנאה פארוואס שהרי הזאב גיבור יותר מהכבש עט מען האבן פון אים מער הנאה ווי מ'האט פון א כבש וכיוצא בזה פון אנדערע איז דא אין דעם א מוראדיקע מעלה ס'דא צוויי אופנים אין דעם ענין פון ליום השבת וואס דער מדרש זאגט משבית מזיקין מן העולם שלא יזיקו און דא איז דא צוויי אופנים איין אופן איז אז אז מעבירם מן העולם אויס זענען נישטא מער עס איז אויס חושך, אבער דער נאן איז דא, וואס איך נעם דעם חושך און איך מאך אים אור, איך קען נהנה זיין פון אים. און כאטש אז דער עיקר גילוי פון שבת איז אין אן אופן, אין אן אופן פון משבית מזיקים, שלא יזיקו, וועט זיין לעתיד לבוא, אז זיי וועלן זיין, אבער זיי וועלן אויפהערן צו מזיק זיין, עט זיין דווקא ווען משיח עט קומען, איז אבער כעין זה געווען אין שבת בראשית. שבת בראשית איז שוין געווען אזוי. שבת שבתחילת הבריאה. ווען ס'איז געווען דער ערשטער שבת, ביז אז ס'איז אויך געווען בגשמיות כפשוטו, ווי רז"ל זאגן, ל"ו שעות שימשה אותה אורה, בשבת בראשית איז געווען ולילה כיום יאיר, פונקט אזוי ווי ס'ט זיין ווען משיח עט קומען, דער חושך פון לילה איז נתהפך געווארן לאור ויום. ווי דער רבי ברענגט אראפ, דאס שטייט אין מדרש רבה. וואס איז געווען בשבת בראשית? דער רבי זאגט זייער געשמאק אין הערה 21 אז דאס וואס די חיות האבן נישט מזיק געווען בשבת בראשית איז דאס נישט אזוי ווי זיי האבן נישט מזיק געווען פארן חטא עץ הדעת פארן חטא עץ הדעת האבן זיי נישט מזיק געווען וואס ס'איז געווען ווי ס'ברענגט זיך דאך ווי ס'ברענגט זיך אז זיי האבן נישט געהאט אפילו דעם טבע אויף צו טורף זיין און צו מזיק זיין ווי ס'שטייט קלאר אין גמרא אז נחש לולא החטא איז ער געווען א שמש גדול ער האט גאר געהאלפן ער האט געטון וואס מ'האט געדארפט אבער שבת בראשית ווען ס'איז געקומען דער עניין פון שביתה איז געווארן ווייל נאך חטא עץ הדעת איז געווארן אין זיי א טבע פון טורף זיין ס'איז געקומען שבת ס'איז אנגעהויבן ווערן שבת האבן זיי נישט האבן זיי נישט טורף געווען מער זיי זענען געווען ס'האט זיך געביטן זייער טבע זייער געשמאק פריער האבן זיי טאקע נישט מזיק געווען, איז געווען ווייל זיי האבן נישט געהאט דעם טבע, נאכדעם געווארן דער טבע אין זיי צו מזיק זיין, ס'איז געקומען שבת איז נישט געווארן, נישט נאר ס'איז נישט געווארן, נאר ס'איז געקומען שבת איז געווארן נאך א זאך פון הפיכת חושך לאור, וואס שבת איז געווען זעקס און דרײַסיק שעה געווען ליכטיג. פון פרייטאג אינדערפרי ביז מוצאי שבת איז זעקס און דרײַסיק שעה, צוועלף שעה פרייטאג, צוועלף שעה פרייטאג צונאכטס, און צוועלף שעה שבת. מוצאי שבת איז געווארן ערשט טונקל.

שבת נעמט דעם חושך און מאכט אים אור. ווי איז דאס? דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס איז. וועגן עניין פון שבת זאגן רז"ל, רש"י ברענגט עס אראפ אין רש"י ברענגט עס אראפ אין בראשית, רש"י זאגט עס אין מגילה אין גמרא, מה היה העולם חסר, וואס האט געפעלט, וואס האט געפעלט אין די וועלט? זעקס טעג האט דער אייבערשטער אלץ באשאפן, ביז ער האט שוין באשאפן דעם זעקסטן טאג אדם מיט חוה, איז דאך שוין אלץ געווען. וואס האט געפעלט מ'האט געדארפט האבן א שבת איז זאגט רש"י און די גמרא זאגט דאס וואס האט געפעלט חסר היה העולם חסר מה היה העולם חסר מנוחה ס'האט געפעלט מנוחה באת שבת באת מנוחה ס'איז געקומען שבת איז געקומען מנוחה זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין ס'איז יא דא דער מאמר פון מגיד דער מזריטשער מגיד טייטשט אפ אז זמן איז א נברא פונקט ווי אלע נבראים צייט איז באשאפן געווארן ווען די וועלט איז באשאפן געווארן און דאס מיינט נישט נאר אז פאר בריאת העולם זיינען נישט געווען נבראים וואס אויף זיי איז חל די מדידה און הגבלה פון זמן איך קען זאגן אז ס'איז געווען זמן פאר בריאת העולם אויך אבער ס'איז נישט געווען ווער זאל ווער זאל ניצן דעם זמן ס'איז נישט געווען קיין מענטש ס'איז נישט געווען קיין וועלט ס'איז נישט געווען קיין זמן ס'איז נישט געווען קיין טאג ס'איז נישט געווען קיין נאכט ס'איז נישט געווען ס'איז געווען זמן אבער ס'איז נישט געווען ווער זאל עס ניצן דער רבי ניין מ'קען עס נישט זאגן פארוואס ווייל מ'זעט דאך אז נאך בריאת העולם איז זיכער דא כמה וכמה זאכן וואס מען זעט אז זיי זענען נישט מוגבל אין זמן וואס איז דאס למשל רבי גיט א דוגמא דרך משל א סברה שכלית א שכל'דיגע זאך איז העכער פון דעם ענין פון ס'איז מוגבל אין זמן אז איך זאג איך דארף גיין פון דא אהין נעמט עס מיר 10 מינוט 15 מינוט א ענין וואס א דבר שכלי נישט שייך צו זאגן אויף דעם אז ס'איז אז ס'איז מדוד און ס'איז מוגבל אין זמן זעט מען דאך אז ס'דא זאכן וואס זענען נישט מוגבל אין זמן עכט שפעטער קען איך נישט זאגן אז עס איז געווען פאר דעם בריאת עולם עכט אז עס איז געווען א זמן וואס איז נישט געווען ווער ס'זאל עס ניצן זאגט דער רבי ניין ובכלל נישט בגדר ובכלל נישט פון גדר פון זמן ס'דא זאכן וואס זענען בכלל נישט פון גדר פון זמן אזוי ווי א סברה שכלית נו זאגט דער רבי נישט נאר אז ס'איז געווען א זמן פריער ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל עס ניצן נאר דער עצם מציאות הזמן איז א נברא ס'איז נישט געווען קיין זמן פריער ס'איז געווארן א נברא פונקט ווי די גופי הדומם צומח חי מדבר זענען נתהווה געווארן בששת ימי בראשית יש מאין, ס'איז גארנישט געווען און ס'איז געווארן דומם צומח און חי און מדבר, אזוי איז אויך עצם מציאות הזמן א בריאה און התהוות חדשה, ס'איז אינגאנצן א נייע זאך, ס'איז נישט געווען פריער דער ענין פון זמן. דאס זאגט דער מעזריטשער מגיד, טייטשט עס, טייטשט אפ אזוי, יא? לויט דעם וואס דער מעזריטשער מגיד טייטשט אפ, מ'האבן געלערנט אז מ'האבן געלערנט וואס רשי זאגט, מה היה העולם חסר מנוחה, באת שבת באה מנוחה, דער האט א געוואלדיגע שאלה זאגט דער רבי, במילא איז מובן אז פונקט ווי די ערשטע רגע פון זמן איז א התהוות חדשה, אזוי איז דאס בנוגע דעם זמן פון אלע ששת ימי בראשית, דער זמן פון יעדן טאג איז געווען א נייע התהוות. זאגן אויסווייניג, דערנאך לערנען אינעווייניג וועט זיין גרינגער צו פארשטיין. דער טאג דער אייבערשטער האט באשאפן ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון וואס איז געווען דעם ערשטן טאג ס'איז געווארן א נייע זאך א נייע חידוש אין זמן ס'איז געקומען מאנטיג איז באשאפן געווארן אנדערע זאכן געווארן א נייער חידוש אין זמן ס'איז געקומען דינסטיג געווארן נאך א נייער חידוש אין זמן יעדן טאג איז געווארן א נייער חידוש אין זמן ס'איז נישט געווען קיין קיין איבערחזרן פון וואס איז געווען נעכטן יעדן טאג איז געווען א נייע זאך ממילא וועט מען צוקומען צו די שאלה וואס איז געווען שבת ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק דאס הייסט כשם בנוגע די נבראים פון ששת ימי בראשית איך מוז זאגן אז די אלע נבראים פון ששת ימי בראשית איז דאך יעדן טאג געווען א התהוות פון נייע נבראים דא איז געווען די שמש וירח דא איז געווען די עצים דא איז געווען די די דגים יעדן טאג געווען אן אנדער סארט באשאפעניש נבראים וועלכע זענען אנדערש פון די נבראים פון די אנדערע טעג, מוז זיין אז ס'איז געווען א אנדער סארט זמן, ס'איז געווען א זמן פון זונטאג, א זמן פון מאנטאג, און א זמן פון דינסטאג און אזוי ווייטער. אזוי איז בנוגע דעם זמן פון ששת ימי בראשית, איז יעדן טאג געווען א התהוות פון זיין אנדערשדיג, אנדערשדיגן זמן, ס'איז א נייער אנדער זמן, דער זמן פון יום ראשון, דער זמן פון יום שני וכו'. וואס דערפאר זאגט מען אויף זיי דערפאר שטייט אין זוהר כל יומא ויומא עביד עבידתיה יעדן טאג איז געטון געווארן די ארבעט וואס איז געטון געווארן יעדן טאג וואס איז באשאפן געווארן און וכל יום ויום שטייט אין זוהר יש לו כוחו ס'איז אן אנדער סארט זמן איז יעדן טאג האט געדארפט באשאפן ווערן א נייער זמן פאר דעם מאנטיק און פאר דעם דינסטיק און פאר דעם מיטוואך און דאנערשטיק און פרייטיק

און דאס וואס איז געווען דער קומענדיגער זונטאג, דער קומענדיגער מאנטאג ביז היינט, נעמען זיי אלע פון דעם כח פון יעמאלט. ס'איז נישט קיין אור חדש, ס'איז התחדשות פון וואס איז געווען. דאס הייסט אז דער זונטאג פון ששת ימי בראשית גיט כח ביז היינטיגן טאג אויף אלע זונטאגס, מאנטאג אויף אלע מאנטאגס. און זען דעם לשון פון רבי'ן בנוגע די טעג לאחר שבעת ימי בראשית, וויבאלד זיי זענען אן איבערחזרונג פון די שבעת ימי בראשית, אדער זיי זענען פרטים אין זיי. דער יום הראשון פון ז' ימי בראשית איז כולל אלע זונטאגס. יום שני איז כולל אין זיך אלע מאנטאגס און אזוי ווייטער דארפן זיי נישט האבן קיין התהוות מיוחדת מען דארף נישט האבן קיין התהוות מיוחדת נאר וואס דארף זיין יעמאלט חידוש הישנות ס'איז געווען א זונטאג ס'קומט דער צווייטער זונטאג נאך דעם שבת דעם ערשטן שבת שבת בראשית פון די וועלט קומט זונטאג פון וואנט איז דא דער כח אויף דעם שבת אויף דעם זונטאג פון דעם ערשטן זונטאג ס'דא התחדשות הישנות איז מחדש וואס איז געווען לערנען מיר ארויס פון דא אז ס'איז געווען יעדן טאג א אנדער חידוש פון דעם טאג. מה שאין כן די שבעת ימי בראשית גופא דארף יעדן טאג נתהווה ווערן אויף זיין אופן. ועל פי זה, יעצט קומט די שאלה, ועל פי זה פאדערט זיך א הסברה אין דעם וואס מען זאגט באת שבת באת מנוחה. אז דער חידוש אין שבת איז דער ענין פון מנוחה. דאס וואס ס'שטייט, ס'איז געקומען שבת, שבת איז מנוחה. פרעגט דער רבי ווי קען עס זיין? דלכאורה דער גדר פון עולם איז זמן בכל פרטיו ומקום וואס דער גדר פון עולם וואס דער גדר פון א וועלט די וועלט איז דער גדר אז ס'דא זמן ס'איז דא עבר ס'איז דא הווה און ס'דא עתיד יעדער זאך איז מוגבל אין מקום יעדער זאך האט א ארט יעדער זאך איז מוגבל אין א ארט איז איידער ס'איז געווען דער זמן פון יום השביעי האט דאך געפעלט אין וועלט נישט נאר מנוחה נאר אויך די מציאות פון יום השביעי זמן שטייט אז באת שבת באת מנוחה, דאס הייסט אז ס'איז גארנישט באשאפן געווארן יעמאלט, אויב אזוי וואו נעם איך דעם זמן פון די יום השביעי? און נאך מער, וואו נעם איך דעם זמן אויף די אלע שבתים אויף נאכדעם, וואו נעם איך דעם כח? אויב שבת איז נאר געווען מנוחה, איז דאך נישט געווען קיין נייער אור. ס'הייסט אזוי, מיר האבן שוין געהאט דעם חידוש פון יום ראשון, אז ס'איז געווען אן אז ס'איז געווען א נייער זמן, און געהאט דעם נייעם זמן פון יום שני, אלץ האבן מיר געהאט, אבער די בריאה יום השביעי פעלט דאך, פעלט דאך דער זיבעטער טאג פון דעם ענין פון דעם נייעם זמן, און פון וואו נעמט די שבתים פון נאכדעם דעם זמן, אויף וואס ס'זאל זיין די ראי' פון התחדשות, חידוש הישנות, אזוי ווי מיר האבן ביי די אנדערע טעג. ממילא מוז איך קומען צו א מסקנא אז ס'איז נישט אזוי. איז דערפון פארשטאנדיק אז היינו הך, דאך איין זאך, מען קען נישט מחלק זיין צווישן דעם עצם יום השביעי פון דעם זמן און דעם ענין פון א מנוחה וואס איז אין אים. ס'איז נישט באת שבת בא מנוחה, און ס'איז נישט געווען דער ענין פון א זמן חדש, ס'איז געווען איין זאך, ס'איז געווען א זמן חדש אין א אופן פון מנוחה. אין דעם ענין המנוחה וואס איז אין אים, דער זמן פון שבת, וואס איז דער זמן פון שבת? זיין מציאות, זיין מהות איז דער ענין פון מנוחה. איז דער זמן וואס דער אויבערשטער האט באשאפן וואס איז געווען אין שבת איז נישט נאר געווען מנוחה ס'איז געווען א זמן וואס זיין מציאות איז מנוחה איז שוין פארשטאנדיק אויכעט דערביי וואס די אלע שבתים פון ווייטער דורך חידוש הישנות איז מחדש די ישנות וואס איז געשאפן געווארן אין שבת אט דער עניין פון דער נייער זמן דער זמן פון מנוחה דארף מען פארשטיין א ביסל מער מיט קלארערע ווערטער זאגט דער רבי דער ביאור דער ביאור וועט זיין זמן איז מורכב פון עבר הווה און עתיד יעדער איינער פארשטייט אליין וואס איז זמן זמן צייט איז געבויעט פון עבר הווה און עתיד ס'איז געווען ס'איז און ס'וועט זיין ס'איז דריי סארטן זמנים ס'איז געווען ס'איז יעצט און ס'וועט זיין און אין דעם אין דעם חילוק ושינוי פון עבר הווה ועתיד גלייכט זיך אויס דער זמן פון אלע ששת ימי בראשית ס'איז טאקע געווען זעקס טעג וואס יעדן טאג געווען א נייער א נייער אור און ס'איז געווען א נייער זמן, אבער פון צווייטן זייט איז אלע צוזאמען גלייכן זיך אויס אז זענען געווען די זעלבע זאך, ס'איז געווען א עבר הווה ועתיד, ס'איז געווען זונטאג אינדערפרי, ס'איז געווען זונטאג מיטאג, זונטאג ביינאכט, דאן אנגעקומען מאנטאג, איז געווען א נייער טאג, כאטש יעדערער פון זיי האט אין זיך א חידוש און אויפטו לגבי אלע אנדערע כנ"ל, ס'איז א אנדערע סארט זמן, דעם זמן איז באשאפן געווארן דאס, דעם זמן איז באשאפן געווארן דאס, איז ממילא איז אין זיי אויכעט דא דער שינוי פון דעם ענין פון עבר הווה און עתיד אבער דער אויפטו פון זמן פון שבת איז אינגאנצן אנדערש וואס איז דער אויפטו פון זמן פון שבת איז מנוחה אין זמן העכער פון די שינויים פון עבר הווה ועתיד מאנט זונטיק און מאנטיק און דינסטיק פון פון ששת ימי בראשית איז געווען טאקע אן ענין פון יעדן טאג א נייעם אור אבער יעדער איינער האט געהאט אין זיך דעם ענין פון עבר הוה ועתיד קומט שבת איז דאס איין אויף ענגליש איז עס איין יוניט ס'איז איין ענין וואס איז דער ענין דער עצם ענין פון שבת איז איין ענין פון מנוחה

ניין ניין ס'איז באת שבת באה מנוחה אז דער זמן פון יום השביעי וואס ער איז מוגדר אין די שינויים פון עבר הוה ועתיד דער זמן פון יום השביעי וואס לכאורה איז ער דאך מוגדר אין די שינויים פון עבר הוה ועתיד איז אין אים איז אין אים אויך דא ואדרבה דאס איז זיין אויפטו און עיקר ער ווערט מתהפך און נתעלה אלס א זמן וואס איז העכער פון שינוי שבת ומנוחה. ס'דא טאקע פרייטאג צונאכטס, ס'דא שבת אינדערפרי, ס'דא שבת מיטאג, ס'דא די ליל שבת דער דאווענען, ס'דא שבת מארנינג דער דאווענען, ס'דא מוסף, ס'דא מנחה, ס'דא די סעודות, ס'איז טאקע דא זמנים אויף יעדן זאך. אבער פון דעסטוועגן איז עס אויך דא אין שבת איז אויך דא ואדרבה, דאס איז דער אויפטו פון שבת, אז ער ווערט מתהפך און נתעלה אלס א זמן וואס איז העכער פון שינוי ווער ווער ווערט ער אנגערופן שבת ומנוחה דערפאר זאגט דערפאר זאגט די תורה באת שבת באת מנוחה ס'איז איין זאך טאקע דא א זמן אין שבת עבר הוה ועתיד פון דעסטוועגן דאס אבער העכער פון שינוי ס'איז איין זאך און ווייל דער זמן פון שבת אליין איז אן ענין פון אתהפכא דעריבער ווירקט ער אויך אויף די אויף די עניני עולם. אויב שבת איז א ענין פון אתהפכא, האט ער א האט ער א השפעה אויכעט אויף די וועלט. אויך די עניני עולם וואס ס'טרעפט אין שבת, אז זיי זענען אין אן אופן פון אתהפכא, די ענינים וואס ס'טרעפט אין שבת איז דאס אויכעט אין אן אופן פון אתהפכא, אזוי ווי שבת אליין, ווען מען זעט דעם שבת בראשית וואס איז געווען, עס איז געווען זעקס און דרייסיג שעה ליכט,

פארשטיין דעם עניין אין אות אין אות ה' וועט ער ברענגען ווי קען זיין דער עניין וואס איז זמן און אין די זעלבע צייט זאגסט אז ער איז העכער פון שינוי און ער ווערט אנגערופן שבת מנוחה זאל ברענגען א זייער געשמאקע ראיות אויף דעם פשוט און דער רבי לייגט צו אז אין הלכה געוואלדיג געוואלדיגע צושטעל מיר קענען זען אז ס'איז דא דער עניין פון שבת קען ווערן גערעכנט אלס זמן עבר הוה ועתיד פרייטאג איז שבת און שבת נאך מיטאג פון דעסטוועגן איז דא דער ענין וואס שבת איז איין איין זאך וואס דער מאוס פון שבת מנוחה גאנץ שבת איז מנוחה אות ה' דוגמא לדבר ברענגען א דוגמא צו די זאך וואס איז עבר און הוה ועתיד און צוזאמען דערמיט העכער פון שינוי הזמן ס'איז טאקע דא אויף אויפן וואס איז, און צוזאמען דערמיט איז דאס העכער פון שינוי הזמן. וואו זעט מען אזא זאך? דער רבי ברענגט עס זייער געשמאק. נאר צו מאכן א סיכום וואו מיר האלטן דא ביז יעצט, מיר האבן געפרעגט די דריי שאלות, און דער רבי האט אנגעהויבן צו פארענטפערן, ער האט אונז פארענטפערט מיט דעם אופן וואס איז דער ענין פון שבת. געווען א שאלה אויף שבת וואס איז דער לשון באת שבת באת מנוחה, באת מנוחה לכאורה איז דאך שבת פעלט דער ענין פון זמן, יעדן טאג איז באשאפן געווארן א נייער זמן, שבת שטייט עס נישט,

זענען זיי זייער זיין אויך בגדר און בדין פון א נקודה אחת. איך קען טרעפן א זאך וואס איז א גאנצער זמן, עס נעמט א זמן פון, לאמיר זאגן, ווי געזאגט פריער, ס'דא פרייטאגס נאכט, שבת און נאכמיטאג, פון דעסטוועגן זאג איך אז ס'איז איין נקודה פון מנוחה, אז ס'איז דא אנדערע זאכן וואס למעשה בפועל איז דאס א משך זמן, און צווייטן זייט ווי איך קוק אויף דעם איז דאס איין, איך קען דאס מגדיר זיין איין נקודה, וואו זע איך עס? גיט א קוק ווי געשמאק, ווי צום ביישפיל, דער רבי ברענגט אראפ א ראגעטשאווער די דריטע וואך וואס מיר לערנען שוין וועגן ראגעטשאווער אין די שיחה קטן שהגדיל באמצע יום השבת אדער באמצע יום הכיפורים ווען א קטן, ער איז געווארן בר מצווה לאמיר זאגן אפילו ער איז געווארן בר מצווה דונערשטיק אדער פרייטיק אדער פריער אבער ער איז נאך נישט קיין גדול ווייל ער האט נאך נישט די סימנים וואס איז געווען? שבת מיטאג האט האט ער זיך בודק געווען אדער איינער א רב האט אים בודק געווען און האט געזען אז ער האט די סימנים איז ער געווארן א גדול אדער אינמיטן יום כיפור צווישן צווישן מוסף און מנחה איז ער געגאנגען צום רב און דער רב זאגט אים ביסט געווארן א גדול וואס ווערט יעמאלט? דער קטן שהגדיל באמצע יום השבת אדער באמצע יום הכיפורים לערנט דער ראגעטשאווער אז מן התורה מן התורה זאגט דער ראגעטשאווער איז בנוגע שבת ווערט ער מחויב בכל ענייני שבת ביז צוועלף אזייגער שבת איז ער געווען נאך א קטן, ס'איז געווען חינוך, געווען דרבנן, ווען מן התורה איז אויב ס'איז שבת געווארן א גדול ביי צוועלף אזייגער, ביז צוועלף איז ער געווען א קטן, צוועלף אזייגער ווערט ער מחויב אין אלע ענינים פון שבת מן התורה. ווייל כל רגע דשבת זאגט דער ראגעטשאווער איז א זמן פרטי בפני עצמו. יעדער מינוט אין שבת איז א פרטי'דיגע זאך. ער איז געווארן שבת צוועלף אזייגער איז ער געווארן א גדול, מוז ער אננעמען מיטן שבת פון יעצט מן התורה. אבער בנוגע ליום הכיפורים, זאגט דער ראגעטשאווער, איז ער פטור, ווייל עס איז איין נקודה. יום כיפור איז דער תענית, פון ערב יום כיפור ביז מוצאי יום כיפור איז דאס איין נקודה, ס'איז איין זאך, ממילא איז ער פטור, אז ער איז געווען פטור ביז יעצט, ביז 12 אזייגער יום כיפור איז ער געווען פטור, 12 אזייגער איז ער נתגלה געווארן אז ער איז א גדול, ער קען נישט נישט ווערן קיין גדול, און אנהייבן ווערן מחויב צו פאסטן אדער די אנדערע זאכן מן התורה. לכאורה קומט אויס אז דאס די ראיה ברענגט אז שבת איז דאך פארקערט, אז שבת זאגט דער ראגעטשאווער איז יעדע רגע פון שבת א פרט בפני עצמו. סא ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם וואס דער רבי ברענגט דא ארויס, אז דער אין דעם פרט ווי דער ראגעטשאווער זאגט איז טאקע אזוי, אבער אבער דער ענין פון שבת וואס איז דער גאנצער גדר פון שבת? בא שבת בא מנוחה. שבת איז דער יום פון מנוחה. עס איז באשאפן געווארן א זמן פון מנוחה. דאס איז איין ראיה וואס דער רבי ברענגט זייער זייער געשמאק. על דרך זה, בנוגע ספירת העומר, לכמה דעות וכו'. וואס זעט מען אין ספירת העומר? אויב איך זאג אז ספירת העומר איז נײַן און פֿערציק מצוות, און ער איז געווארן א גדול אינמיטן ס'איז אריבערגעגאנגען צוואנציג טעג מילא ביי ביי יום כ' לספירת העומר און ער האט בודק געווען ער איז געווארן א גדול איז לויט די שיטה אז איך זאג אז ס'איז פֿינף און פֿערציק א נײַן און פֿערציק מצוות קען איך אנהייבן ציילן ספירה מיט א ברכה אויב אבער איך זאג אז ס'איז איין ענין ס'איז איין איך ווייס נישט די ווארט אויף אידיש איין יוניט ס'איז איין מצוה די נײַן און פֿערציק טעג טאקע האט א ברכה יעדע נאכט אבער ס'איז איין איין מצווה, יעמאלט ביי צוואנציג טעג קען ער נישט אנהייבן מאכן א ברכה. זעה איך דאך אז ס'איז דא א ענין, און מען קען טייטשן אז ספירת העומר איז פיר ניין און פערציג ספעציעלע טעג, עבר הווה ועתיד איז זמן, אדער איך קען זאגן נאו, ס'איז טאקע ניין און פערציג טעג אבער ס'איז איינע. ענדליך צו דעם, דער רבי ברענגען נאך איין ראיה, ענדליך צו דעם, א פעולה נמשכת, מען זעט אויף א פעולה נמשכת, בשעת ס'איז געווארן די פעולה איז דאס געווען נמשך אין א לאנגע צייט, דערנאכדעם איז ווערט עס ארויסגעגעבן אין יעדע מינוט און אין איין מינוט, ווי זעט מען עס? ביי א פעולה נמשכת ווי צום ביישפיל, דער רבי ברענגט א געשמאקע דוגמא וואס איז געווען ביי יציאת מצרים, דער ארויסגיין פון מצרים וואס האט און מוז האבן א משך זמן, שטעלט זיך פאר דער רבי גייט ברענגען פראטים אבער איינע פון די פראטים וואס מען קען זאגן דער רבי ברענגט נישט איז צוויי מיט א האלבן מיליאן מענטשן 600000 פון 20 ביז 60 מיט די אלע משפחות איז לכאורה איז דא סברות מער סברות ווייניגער דאס וואס מיר האבן אנגענומען אז צוויי מיט האלב מיליאן מענטשן צוויי מיט האלב מיליאן מענטשן זאלן ארויסגיין פון מצרים עס גייט נישט אין איין מינוט עס נעמט א פשוט א משך זמן א לאנגע צייט רעדט זיך וועגן א כמות פון מענטשן וואס איז געוואלדיג

וואס פרעה איז ארום געלאפן זוכן משה רבינו דאן אנגעקומען יום ט"ו בניסן ווען זיי זענען טאקע ארויס געגאנגען און דער רבי ברענגט נאך מער די גמרא זאגט אין ברכות איז בלשון הגמרא נגאלו בערב באנאכט חצות איז שוין געווארן די גאולה מ'איז שוין ארום געלאפן זוכן גייט גייט ארויס זיי געטריבן שוין אבער ביום איז יצאו ארויס גיין איז דאס באטאג ס'איז געווען דער חפזון דמצרים ס'האט גענומען צייט ס'איז געווען דער חפזון דישראל ווי די האבן זיך געאיילט דערפאר האבן זיי גענומען די די די טייג אויף די פלייצעס זענען געלאפן און צוזאמען דערמיט איז דאס זעלבע תוכן פון יציאת מצרים נמשך ופועל בכל דור ודור בכל יום יעדן טאג דארף איך זאגן זכר ליציאת מצרים, מען דארף זאגן אין קרישמע, דארף מען זאגן דארטן אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ס'איז א מצוות עשה, ס'איז איינע פון די זכירות וואס מען מוז מאכן, אז יעדן טאג, יעדע מינוט האב איך געזען דעם ענין פון יציאת מצרים, סיי בכל דור ודור, און סיי בכל יום, אז חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום, היום ממצרים. ס'איז עפעס געווען אין איין טאג? פון דעסטוועגן ווען ס'קומט צו דעם ענין פון די פעולה איז געווען א נמשכת, ליינג וואס יעצט איז דער ווערט עס געטון אין איין מינוט חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים אין אן אופן אז אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא כו' אויף אזוי ווייט דארף מען טראכטן אנו דער רבי האט אונטערגעשטראכן אנו כו' משועבדים היינו לפרעה במצרים איז מיט פון איין זייט האט דאס געטראפן א פעולה נמשכת ליינג פון די צווייטע זייט איז דאס געווען אין אן אופן וואס וואס יציאת מצרים ווערט יעדן טאג אויף אזא סארט אופן ווערט דאס געטאן. אות ו'. לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס דער אלטער רבי איז מדגיש שנעשה בו נס גדול, איינע פון די שאלות איז געווען וואס דארף דער אלטער רבי זאגן דווקא נעשה בו נס גדול, אפילו עס איז געווען סתם א נס, איז דאס אויכעט א שבת הגדול ווייל עס איז אנדערש ווי אלע אנדערע שבתים, לויט ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער אלטער רבי זאגט נעשה בו נס גדול, ווייל אין דעם איז מרומז די שייכות צו שבת. ס'האט זיך שוין גערעדט אמאל בארוכה, אין חלק י"ב איז דער רבי מסביר בארוכה, אז דער גודל הנס פון שבת הגדול באשטייט אין דעם וואס הריגת המצרים איז געווען דורך די בכורי מצרים, וואס בכור איז ענינו תוקף. וואס איז דער גודל הנס וואס איז געווען אין מצרים? זאגט דער רבי, מ'האט שוין גערעדט אמאל בארוכה, אז דאס וואס איז געווען, אז די הריגה פון די מצרים איז געווען דורך די מצרים, נישט נאר די סתם מצרים, נאר בכורי מצרים, בכורי מצרים, זיי זענען דער ענין פון תוקף פון מצרים. דער תוקף פון קליפת מצרים הערט זיך ארויס אין די בכורים, אז א בכור האט ער אין זיך די קליפה מער ווי אנדערע, און בשעת אידן געפינען זיך נאך בגלות מצרים, אונטער ממשלת פרעה, ווי ער איז נאך בתוקפו, נאך געווען בתוקפו, ס'איז נאך געווען אלץ פאר מכת בכורות, נאך אלץ נישט ארויסגעלאזט די אידן, נאך די שווערע צען מכות נאך אלץ נישט נאך די ניין מכות נאך אלץ נישט ארויסגעלאזט די אידן און פרעה מיט די מצרים ווילן בשום אופן נישט ארויסלאזן די אידן פון מצרים און אין אזא זמן מאנען די בכורי מצרים אז מען זאל באפרייען די אידן און עד כדי כך אז ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם און בשעת מעשה איז תוקף פרעה וגלות מצרים אזוי גרויס אז אפילו נאך דעם הרגו וכו' באפרייען זיי נישט די אידן, נאך וואס געווען אזא מעשה איז געווען מ'האט געהארגעט אזויפיל מצרים האבן זיי נאך אלץ נישט ארויסגעלאזט די אידן, איז דאס א נס גדול, ס'איז איינע פון די גרעסטע ניסים וואס ס'קען זיין, וואס מ'געפינט נישט דוגמתו ביי אנדערע ניסים. דערפאר דער אלטער רבי מדגיש נס גדול, נאכדעם וועט מען צוקומען צו פארשטיין פארוואס דאס האט געדארפט זיין דווקא בשבת. זייער געשמאק. ניסים פון הצלת ישראל זענען געווען אין אן אופן פון שבירת וביטול הקליפה. ווי דער אייבישטער מאכט דעם נס, מען ברעכט, מען ברעכט די קליפה, און דורכדעם ווערט דער נס. א דוגמא פון פון פון המן'ען,

וואס מיינט דאס? נישט מ'איז פטור געווארן פון די מצרים. ווער האט געהארגעט די מצרים? די מצרים אליין. תוקף הקליפה האט מלחמה געהאלטן לטובת צד הקדושה. זיי האבן געארבעט, זיי האבן געזאגט לאזט ארויס די אידן. איז דאס איז די גרעסטע נס וואס ס'קען זיין. דערפאר שרייבט דער אלטער רבי אז ס'איז געווען היה בו נס גדול. דאס איז דער נס גדול וואס איז געווען דארטן. און דעריבער איז געווען דער ציווי פון אויבערשטן אז ויקחו להם איש שה לבית אבות. שוין פארשטאנדיג איין שאלה פארוואס איז דאס געווען דער ענין פון א נס גדול שרייבט דער אלטער רבי, יעצט וועט מען אויכעט פארשטיין פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט דעם ציווי ויקחו להם איש וואס אלס תוצאה דערפון איז געווען דער נס פון למכה מצרים בבכוריהם, אט דאס וואס דער אייבישטער האט געזאגט ויקחו להם איש שה לבית אבות דאס האט דאך גורם געווען די למכה מצרים בבכוריהם, מיט דעם וואס זיי האבן געפאלגט וואס דער אייבישטער האט זיי געזאגט און זיי האבן עס גענומען איז געווארן דער למכה מצרים בבכוריהם, דערפאר האט דער אייבישטער עס געהייסן מאכן זאל זיין בשבת דווקא, ווארום דער תוכן ענין השבת איז בדוגמת הנס. ווער קען פועל'ן ס'זאל זיין אזא נס דווקא אין שבת קען עס זיין, ווייל דער תוכן פון שבת איז בדוגמא פון דעם נס וואס איז געווען. וואס איז דער ענין פון שבת? שבת איז אתהפכא, שבת בייט איבער, וואס איז געווען ביי שבת פון ששת ימי בראשית איז געווען זעקס און דרייסיג שעה ליכטיג, עס קומט דער ענין פון שביתה וביטול פון די מזיקים אין אופן אז בכור ותוקף הקליפה און חושך עצמו טוט א פעולה הפכית פעולת אור ווער קען דאס טון ווער קען מאכן בייטן די בכור ותוקף פון די קליפה און דעם חושך עצמו און מאכן א פעולה הפכית אז ער זאל זיך גיין שלאגן פאר די אידן דאס קען זיין נאר אין שבת וואס שבת איז דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא אין שבת איז דא דער ענין פון וואס איז דא טאקע זמן עבר הווה ועתיד, און פון צווייטן זייט איז שבת מנוחה, דער גאנצער שבת איז איין נקודה פון מנוחה. יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס דער אייבערשטער האט עס געהייסן טון בשבת, ווייל שבת קען פועל זיין אט דעם ענין פון אתהפכא, שבת איז אתהפכא, ולמכה מצרים בבכוריהם איז אתהפכא, דערפאר האט ער געהייסן עס נעמען בשבת. מיילא יעצט איז פארשטאנדיג יעצט וועט מען זען ווי ס'איז אראפגעגאנגען די שאלות די זאך איז פאר וואס זאגט דער אלטער רבי נס גדול ס'איז טאקע געווען א נס גדול און די קליפה אליין איז נישט בטל געווארן נאר די קליפה האט זיך געשלאגן מיט די קליפה און די קליפה אליין איז געווארן אתהפכא חשוכא לנהורא די בכורים האבן זיך געשלאגן פאר די אידן צווייטע שאלה, דאס טאקע געווען, איז געווען די שאלה וואס איז דער גרויסער נס דארטן, געהארגעט דארטן אביסל מצרים, רבי יא, ס'איז יא געווען א גרויסער נס, ווייל אין דעם זעט זיך ארויס די גרויסקייט פונעם נס. די דריטע זאך איז געווען, שאלה איז געווען פארוואס דער אייבישטער געהייסן טון בשבת, לכאורה, זיי האבן דאך אפגעהיט שבת, פארוואס דווקא בשבת? זאגן מיר עס אין א אנדערע לשון אביסל ווי דער רבי, ווען ס'וואלט נישט געווען שבת וואלט עס נישט קענען ברענגען צו דעם מכה מצרים בבכוריהם, דווקא ווייל ס'איז געגעבן געווארן שבת האט עס געקענט ברענגען. אין אות זיין וועט ער ענטפערן געווען דארט נאך א שאלה דער רבי איז מסלק נאך א שאלה יעצט וואס מ'האט נישט געפרעגט פריער עס איז למעשה בפועל אין זיין און חית וועט זיין נאך צוויי שאלות מיט צוויי ענטפערס אין זיין וועט זיין דער ענטפער פארוואס דער אלטער רבי ברענגט נאר דעם טעם פון למכה מצרים בבכוריהם דערפאר ווערט עס אנגערופן שבת הגדול און נישט אזוי ווי דער טור און נאך מפורשים וואס זיי ברענגען אנדערע טעמים זיי ברענגען א טעם, ווייל די אידן האבן מורא געהאט אז אויב זיי נעמען דעם שעפס, און די מצרים וועלן זיי פרעגן וואס איז דאס, און זיי זאגן מען גייט מאכן א קרבן פסח, קען דאך זיין אז מען זאל זיי הרג'נען, ס'איז דאך דער די עבודה זרה פון מצרים, איז געווען א נס אז מען האט זיי גארנישט געטאן די אידן, אדער וויבאלד אז אין די הפטורה ענדיגט זיך די הפטורה פון שבת הגדול שטייט יום הגדול, אז ס'גייט קומען דער יום הגדול, ממילא רופט מען עס דערפאר שבת הגדול, דער אלטער רבי נעמט אן נאר דווקא דעם ענין. אות זיין לויט דעם איז מובן וואס פון די טעמים אויפן נאמען שבת הגדול וואס איז דארט וואס דארט דא א גאנצע דאס דער טור מיט דעם לבוש און דער רבי ברענגט בעל הטורים יעדער איינער יעדער איינער בעל תוספות איים סארי די בעל תוספות דארטן ברענגען אלע דעם עניין פון פאר וואס איז שבת הגדול פון די אלע טעמים קלייבט אויס דער אלטער רבי דווקא דעם טעם מצד דעם נס פון מכה מצרים בבכוריהם נישט ברענגענדיג אן אנדער טעם אפילו נישט אלס טעם נוסף ס'דאך קען ברענגען נאך א טעם ברענגט צוויי דווקא נאר דאס, ווארום דווקא לויט דעם טעם איז גוט פארשטאנדיק וואס דער שבת ווערט אנגערופן שבת הגדול, לויט דעם טעם ווייל למכה מצרים בבכוריהם, וואס איז געווען דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא קען עס זיין דווקא נאר דורך דעם כח פון שבת. דער פירוש פון שבת הגדול איז אז אין דעם אז אין דעם ענין פון שבת וביטול המזיקים איז ער גדול, וואס מיינט ער איז גדול? דאס הייסט אין דער גרעסערער און העכערער מדריגה פון שביתה. ס'איז געווען געלערנט פריערט אז דארט די צוויי דעות אין דעם ענין פון שביתת המזיקים איינע איז אז ס'וועט ווערן אויס מזיקים אין גאנצן איינע אז די מזיקים וועלן זיין און זיי ווערן אויס מזיקים די זעלבע זאך איז דאך די זעלבע זאך די מכה מצרים די בכורים וואס זיי האבן געטון האבן געטון דעם ענין פון דעם גדול זיי האבן געטון דעם גרעסערן זאך נישט נאר אז געווארן פטור פון דעם חושך נאר דער חושך אליין האט געארבעט פאר די אידן און האט זיך געשלאגן פאר די אידן דאס איז דערפאר ווערט עס אנגערופן גדול, זייער געשמאק. דאס הייסט אין דער גרעסערער און העכערער מדריגה פון שביתה ווי גערעדט פריער, נישט די שביתה און ביטול פון קליפה, נישט מבטל געווען די קליפה אינגאנצן, נאר ווי זיי זיינען במציאותם ווערן זיי נתהפך, נישט נאר, נישט נאר ווער ווערט נתהפך? נישט נאר די קליפה פון מצרים, נאר בכורי מצרים, דער תוקף און חוזק פון קליפה פון מצרים, אז נישט נאר זיינען זיי נישט מזיק, נאר זיי זיינען מסייע צו טוב וקדושה. נישט נאר זיי האבן נישט מזיק געווען די אידן, נאר זיי האבן נאך ארויסגעהאלפן מיט צד הקדושה, זיי האבן זיך געשלאגן מיט די מצרים אליין. און דער עניין אין שבת איז נתגלה געווארן אין שבת שלפני יציאת מצרים דורכ'ן נס גדול. איז דער עניין אז שבת האט אין דעם דעם עניין איז געווארן נתגלה געווארן יעמאלט, נישט ווי ביי די אנדערע מכות, אפילו נישט ווי מכת בכורות, וואס איז געווען דער ביטול פון קליפה און לעומת זה, ווי דער ערשטער פירוש אויפ'ן שביתת המזיקין, וואס איז געווען ביי די אלע מכות? מ'האט זיי געקלאפט, מ'האט זיי, מ'האט זיי נאכאמאל, מ'האט זיי אויפגעגעסן אלס אלע בהמות זענען געפגר'ט, אלץ איז געווען דער ענין פון שבירת הקליפה, אפילו מכת בכורות אויכעט. דער ענין וואס האט פאסירט י' בניסן דווקא בשבת איז געווען א נס גדול, ווייל דא איז געווען דער ענין פון א דוגמא וואס שבת טוט אויף אז ס'קען זיין א שביתה אין העכערן אופן אז די קליפה ווערט נתהפך לאור. נאר דער תוקף פון קליפת מצרים איז גופא האט דא מלחמה געהאלטן מיט די מצרים לטובת ישראל. ס'איז נישט ווי דעם ערשטן פירוש אין דעם שביתה, נאר ווי דעם צווייטן פירוש אין די שביתה. אין אות ח' האבן מיר שוין מדייק געווען פארוואס דער אלטער רבי האט געזאגט גדול, און ווי געשמאק דאס איז ווי ס'שטימט מיט די ביאורים פון פריער, אז שבת האט אין זיך דעם ענין, עס איז געווארן נתגלה געווארן דער ענין דווקא אין די צייט פון שבת י' ניסן אין מצרים. אות ח' על פי זה קען מען מבאר זיין על פי פנימיות הענינים נאך א דיוק אין אלטן רבינ'ס שלחן ערוך איין דיוק האט מען דא געזאגט דעם ענין פון פארוואס שבת הגדול דער אלטער רבי ניצט נאר דעם טעם און נישט די אנדערע טעמים יעצט וועט מען פארשטיין נאך א דיוק אין אנפאנג סעיף וואו ער זאגט אז ואותו היום שבת היה איז ער מוסיף, מ'האט גערעדט אנהייב שיחה, דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז געווען באותו יום איז געווען שבת, דער אויבערשטער האט געהייסן נעמען, מצרים זענען געקומען און זיי האבן געפרעגט וואס איז דאס, די בכורים האטן זיי דערציילט אז מ'גייט הרג'נען אלע בכורים, איז געווען למכה מצרים בבכוריהם, דער אלטער רבי הייבט אן מיט עפעס מיט נאך עפעס, וואס זאגט ער דארטן, ואותו היום שבת היה. איז דאך גענוג.

אז ס'איז געווען שבת ווען ס'איז געווען יוד ניסן דער אלטער רבי איז מוסיף פון וואנעט ווייס איך עס ווייל דאנערשטיק בשבת זענען זיי ארויסגעגאנגען פון מצרים אויב אז זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים דאנערשטיק ווי שטייט אין ת' צ' ת' צדיק ד' און ווען זענען זיי ארויסגעגאנגען בט"ו בניסן מאך א פשוט'ן חשבון פון דאנערשטיק ביז שבת איז דאס געווען יוד פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה דארף מען פארשטיין דאס וואס בה' בשבת יצאו ישראל ממצרים איז מבואר אין גמרא די גמרא אין שבת זאגט אונז דאס און אין תוספות איז דא דער חשבון אז על פי זה איז שבת געווען עשור בניסן אבער צוליב וואס ברענגט דאס דער אלטער רבי בשולחן ערוך איז דאך געווען גענוג אז ער זאגט אז ואותו היום שבת היה, דארפסט ברענגען די ראיות, די גמרא זאגט דאס, תוספות זאגט דאס, דאס איז נישט קיין ענין פארן אלטן רעבע'ן אין שלחן ערוך צו טון, הן אמת אז אין זיין שלחן ערוך ברענגט דער אלטער רבי הלכות בטעמיהם, ווי די הקדמה פון די רבנים בני הגאון פון די מחבר אין שלחן ערוך, איז דא די הקדמה פון דעם אלטן רעבע'נס זין, שרייבן זיי אז דער אלטער רבי ברענגט נישט נאר די הלכות, נאר ער ברענגט די הלכות בטעמיהם, אבער דאס איז דאך דאס איז דאך נישט קיין טעם. דאס איז א טעם אויף דעם וואס איז וואס איז שבת, שטייט נאר, ער ברענגט א ראיה ווי אזוי דאס געווען שבת, ווייל דאנערשטאג זענען זיי ארויס פון מצרים איז געווען ט"ו, מוז זיין אז אותו היום שבת היה, ווייל ס'איז געווען יו"ד, בעשור לחודש תיקחו, ויקחו להם איש שה לבית אבות. נאר מער ניט ווי אן ענין פון חשבון, ס'איז א חשבון געמאכט, נישט מער. און מקורו איז מפורש בגמרא ותוספות כנ"ל, וואס האט עס ווי קומט עס אריין אין שלחן ערוך? ובכלל איז ער דאך נישט מעתיק בשלחן ערוך לשון פון מקורי ההלכות, דער אלטער ברענגט נישט אראפ דעם לשון פון די מקורות, און ברובא דרובא אויך נישט דעם שם המקור, וואס טוט זיך דא? ס'וואלט געווען גענוג דאס וואס ער זאגט ואותו היום שבת היה, וואלט געווען גענוג. יש לומר, יעצט לויט דעם וואס מ'האבן געלערנט וועט ווערן דאס אויכעט פארשטאנדיג. יש לומר אז מיט דעם מיט דעם ווערט מבואר דער תוכן און די סיבה פון שבת הגדול. מיט דעם וועט ווערן מבואר דער תוכן און די סיבה פון שבת הגדול. ובהקדים, מיט מקדים צו זיין אז די כוונה ותכלית פונעם ציווי בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגומר, וואס האט געבראכט צו למכה מצרים בבכוריהם ווי געזאגט פריער וויבאלד אז ס'איז שבת דערפאר האט עס געקענט ברענגען און דאס וואס האבן גענומען דעם דעם שה האט עס געברענגט צו די מצרים פרעגן וואס דאס איז זענען זיי געגאנגען די בכורים זיך שלאגן קען מען לערנען אויף צוויי אופנים דעם עניין פון די כוונה און תכלית פון ציווי פון עשור לחודש וואס דאס האט געבראכט דעם למכה מצרים בבכוריהם קען מען לערנען אויף צוויי אופנים ביז יעצט האבן מיר געלערנט ברוך השם נאכאמאל מאכן א סיכום ס'געווען די דריי שאלות דער רבי האט עס מבאר געווען זייער געשמאק, ס'איז אראפגעפאלן אלע שאלות, יעצט דער רבי לערנט אונז נאך צוויי דיוקים מסביר זיין אין אלטן רבי'נס שלחן ערוך, איינער פארוואס דער אלטער רבי זאגט דעם ענין פון נאר דעם טעם פון פארוואס ווערט עס אנגערופן שבת הגדול ווייל למכה מצרים בבכוריהם, און יעצט וועט ער מסביר זיין דעם ענין פארוואס ער ברענגט אראפ אין שלחן ערוך דעם גאנצן חשבון ווי ס'קומט אויס אז ס'איז געווען שבת. זאגט דער רבי, מען קען עס לערנען אויף צוויי אופנים, א', דאס נעמען דעם שה בעשור לחודש און די ניסים פון שבת הגדול, זענען געווען נישט נאר א הקדמה און הכנה צו הקרבת הפסח בי"ד בניסן, און גאולת מצרים שלאחר זה, ס'איז דאך געווען, לכאורה איז דאס געווען א הקדמה, דאס האט געברענגט צו דעם ענין פון למכה מצרים בבכוריהם, און נאכדעם איז געקומען דער קרבן פסח, און נאכן קרבן פסח איז געווען דער ענין פון גאולת מצרים. איז נישט נאר דאס איז געווען נאר דאס האט אויך געהאט א תכלית און מכוון פאר זיך דער ענין פון ברענגען דעם בעשור לחודש איז געווען אין דעם דער ענין פון א הקדמה אויף ארויסגיין פון מצרים אבער עס האט געהאט אין זיך אויך א ענין פאר זיך אליין וואו זעט מען עס געהאט אין זיך א ענין פאר זיך אליין זאגט דער רבי אין דער אין דער הערה 47 ועל דרך מאמר חז"ל דער מכילתא זאגט און רש"י ברענגט עס אראפ דזה שהיה לקיחתו בעשור הוא שיהי' להם זכות שיצאו ממצרים. זעה איך אז ס'איז דא געווען עפעס א ענין פאר זיך אליין אויכעט. ב', די צווייטע אופן ווי ס'קען זיין, די כוונה און תכלית פון קיחת השה וכו' איז געווען נאר אלס א הכנה והקדמה צו הקרבת הפסח וגאולת מצרים. און דער רבי זאגט אין אַכט און פֿערציק ווי מען זעט בפשטות קען מען ווי מען זעט דאך בפשטות אויף דעם סיבה אז דאס וואס אז ס'געווען נאר אלס א הכנה והקדמה נישט נאר פאר זיך אליין א ענין זעט מען פון דעם טעם אין אַכט און פֿערציק זעט מען פון דעם טעם קודם השחיטה טעם ביקור ד' ימים על דרך זה ווי מען האט ערשט געזאגט אז דא צוויי אופנים אין דעם ענין פון למכה מצרים בבכוריהם וואס דאס איז געווען אדער ס'געווען אין דעם ענין א הקדמה און אויכעט און ס'אויכעט געהאט א תכלית און א מכוון פאר זיך ס'זאל זיין א מצוה וואס זאלן טון, אדער ס'איז געווען דער תכלית איז געווען נאר אלס א הכנה אויף צו ארויסגיין פון מצרים. על דרך זה קען מען זאגן ברוחניות הענינים. די גילויים און די ניסים בשבת הגדול זענען געקומען נאר אלס א הקדמה והכנה צום נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וואס האט געבראכט צו יציאת מצרים. דא הייבט אן דער רבי אין רוחניות הייבט ער אן מיט דעם צווייטן ענין, אז עס איז געווען נאר א הכנה אויף צו ארויסגיין, דאס איז געווען א הכנה, א הקדמה, אויף נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין דעם איז געווען, אדער מ'קען זאגן אין רוחניות, אז אין דעם איז געווען אויך א באזונדער ענין, וואס איז נישט אין יציאת מצרים, עס איז געווען א ענין פאר זיך אליין. און דעריבער, יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער אלטער רבי מאכט דעם גאנצן חשבון ווען ס'איז געווען. און דעריבער שעת ער איז מבאר דעם ענין פון שבת הגדול זאגט דער אלטער רבי שהרי בה' בשבת יצאו ישראל ממצרים וכיוון שט"ו בניסן היה בה' בשבת אם כן עשרה בניסן היה בשבת, ס'ליגט דאך דא עפעס אריינגעלייגט, דער אלטער רבי וואלט עס נישט געזאגט, וואס איז עס מיר זענען נישט קיין קליינע קינדער בפרט נאך וואס מ'האט שוין געלערנט די גמרא און מען ווייסט דארטן שטייט דאך קלאר דארטן אז ס'איז געווען בעשור לחודש איז געווען שבת אלע ווייסן מ'איז ארויסגעגאנגען דאנערשטאג פון מצרים וואס דארפסט דאס שרייבן דערמיט איז ער מוסיף ביאור דער אלטער רבי לייגט דאצו א נייע זאך א נייעם גדר אין גאנצן א געוואלדיגן גדר וואס דער רבי איז מחדש דא וואס דער אלטער רבי לייגט דאצו אז דער עניין פון דעם טאג בעשור לחודש הזה דער ציווי פון ויקחו להם וגומר און די ניסים וואס זענען פון דעם געקומען קומט אלס א מסובב און תוצאה פון א חשבון מיוסד אויף בה' בשבת יצאו ישראל ממצרים ענין יציאת מצרים. דא מאכט דער רבי א חידוש נפלא, ביז יעצט האט ער געזאגט אז ס'קען זיין דער ענין פון שבת הגדול, דער למכה מצרים בבכוריהם, איז נישט נאר א הקדמה צו יציאת מצרים, עס האט אין זיך א תכלית מכוון אליינס, ווי דער רבי ברענגט אראפ די ארי המצוה, דער צווייטער אופן איז געווען אז די כוונה און תכלית פון דעם שה איז נאר אלס א הכנה אויף יציאת מצרים, דאס הייסט אז דאס האט געברענגט דעם ענין פון יציאת מצרים, מען האט גענומען א שה, דערנאך איז געווען קרבן פסח, מכת בכורות, דערנאך איז מען ארויסגעגאנגען פון מצרים, יעצט איז דער רבי מחדש, געוואלדיג. אז ער לייגט צו וויבאלד אז ט"ו בניסן איז געווען דאנערשטאג און דא איז געווען שבת איז געווען י' בניסן, דער אלטער רבי איז דא מחדש נפלא אז דער ענין פון דעם כח וואס זיי האבן געהאט אז אין שבת זאל זיין למכה מצרים בבכוריהם איז דאס גאר געקומען פון דעם ה' בשבת פון דעם ענין וואס נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שפעטער האט דאס געברענגט דעם כח אויף שבת זאל זיין למכה מצרים בבכוריהם, פשוט געוואלדיג. על פי הנ"ל, אין אות ט', אז דער נס פון שבת הגדול איז על דרך עניין אתהפכא חשוכא לנהורא, איז נאך מער מבואר, בפנימיות הענינים די הוספה בה' בשבת כו'. לויט דעם וואס מ'האט געזאגט, אז דער נס פון שבת הגדול איז געווען א עניין, וויבאלד אז שבת איז אתהפכא חשוכא לנהורא. דערפאר איז געווען דער נס פון אתהפכא חשוכא לנהורא מיט די בכורים דווקא בשבת, וועט מען פארשטיין בפנימיות הענינים, וואס דער אלטער רבי מ'האט שוין פארענטפערט פארוואס דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז א חידוש נפלא, בפנימיות הענינים וועט זיין נאך א נאך א חידוש, נאך א ענין פארוואס דער אלטער רבי לייגט צו דעם גאנצן חשבון, בה' בשבת זענען זיי ארויסגעגאנגען, בה' בשבת איז געווען ט"ו, די שבת געווען, מיר פארשטיין דעם נאך א געשמאק און טיפן ענין, שבת איז דאך ספירת המלכות, שבת מלכתא, יעדער איינער ווייס אז שבת ווערט אנגערופן מלכות, מלוה מלכה, שבת מלכתא, בואי בשלום עטרת בעלה גם ברנה עם סגולה בואי כלה בואי כלה אלע ווייסן שבת איז די איז די ספירה פון מלכות דעמאלט שטייט ספירת המלכות ווי ס'קומט שבת אין אן עליה אין די העכערע ספירות פון ז"א און בינה ס'דא די צען ספירות וואס זענען באשאפן געווארן אין יעדן עולם ס'דא די צען ספירות וואס יעדער איינער האט אין זיך צוויי מאל דעם נפש אלוקית ס'דא די צען ספירות סאו די חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות נפש הבהמית האט אויכעט די צען איז ווען זי קומט שבת ווערט עליה די עליה פון די עולמות ווערט אין א אופן אז זיי זענען עולה צו די העכערע דרגות זענען אויך עולה צו זא וואס דאס ווערט אנגערופן זעיר אנפין א קליינער פנים לגבי דעם כתר וואס ווערט אנגערופן אריך אנפין ווי א כתר גייט מען אויפן קאפ און זא איז די זעקס זעקס מידות זעיר אנפין גייט חסד גבורה תפארת נצח הוד איז מלכות ווערט מתעלה אין זא און אויכעט אין בינה אבער וויבאלד אז מלכות מצד עצמו ווערט אנגערופן נהורא אוכמא ותכלת מלכות אליין ווערט אנגערופן א טונקעלע ליכט ותכלת און וואס זי פארברענט זי פארברענט, זי איז מכלה, תכלת איז מלשון מכלה. דאס הייסט מצד איר ווערט דער ביטול און כליון המנגד. מלכות האט דעם כח אויף צו קענען פארברענען און מכלה זיין דעם מנגד אויף אלוקות. דאס איז מלכות. ווען קען זי עס טון? ווען זי איז עולה צו זא און בינה. איז כאטש אז שבת איז דאך ענינו שביתה מן המזיקין כנזכר לעיל, שבת האט אין זיך די דעם דעם דעם די מעלה פון שביתה מן המזיקין, וויבאלד אבער אז דער עיקר גילוי דערפון וועט ערשט זיין לעתיד לבוא, ווען וועט זיין דער ענין פון שביתה מן המזיקין ווי גערעדט אנהייב שיחה, דווקא ווען משיח וועט קומען, ווען עס וועט זיין שבת ומנוחה לחיי עולמים, מה שאין כן לפני זה, איז דער אתהפכא פון שבת נאר אין קליפת נוגה. קליפת נוגה איז יעדע זאך וואס איז דא אין די וועלט האט אין זיך ווערט אנגערופן קליפה ס'האט אין זיך קליפת נוגה וואס איז קליפת נוגה ס'איז א קליפה וואס האט אין זיך ליכטיגקייט וואס מיינט דאס דאס מיינט אז א מענטש גייט עסן מ'לערנט אין תניא דער אלטער רבי אין און תניא פרק ז' פרק ו' זאגט דער אלטער רבי אז ס'דא עסן עסן איז א דבר מותר אבער דער דבר מותר איז אויכעט קליפת נוגה וואס איז קליפת נוגה עס פארדעקט אויף די אלוקות קליפה פארדעקט אויף די פרי וואס ווערט אז מען עסט דאס? איז אז מען עסט דאס לשם שמים צו קענען דינען דעם אויבערשטן, נעמט מען ארויס דעם נוגה און די קליפה פאלט אוועק. אויב מען עסט דאס נישט לשם שמים גייט עס אראפ אין שלש קליפות הטמאות. איז דער אופן די אתהפכא פון שבת ווי ס'איז יעצט קען עס זיין נאר אין קליפת נוגה. אין הערה צוויי און פופציק ברענגט דער רבי אראפ מה שאין כן לעתיד לבוא תהיה גם בג' קליפות הטמאות, די ג' קליפות הטמאות וועלן אויכעט ווערן מבורר. און למכה מצרים בבכוריהם איז דאך אתהפכא אין די פעולה די פעולה געווען אין אופן ממש פון אתהפכא ממש פון ג' קליפות הטמאות ס'רעדט זיך וועגן מצרים און די בכורים האבן זיי געהרגעט so דאס וועט זיין לעתיד לבוא מה שאין כן יעצט איז די אתהפכא נאר אין אין קליפת נוגה על אחת כמה וכמה אין דעם זמן ווען אידן זענען נאך געווען אין מצרים פאר דעם ציווי אויף שמירת שבת האט דאס נישט מאיר געווען בגילוי נאך געווען פאר דעם ציווי פון שבת טאקע זיי האבן געדארפט אפ זיי האבן געהיטן שבת מ'האט שוין נישט געארבעט שבת אבער יעמאל האט עס נישט מאיר געווען בגילוי דער עניין פון מלכות פון דעם עניין ווי זי איז עולה אין ז"א און אין בינה און זי קען מהפך זיין אויכעט דעם עניין דעריבער איז דער אלטער רבי מבאר עס וועט צוקומען נאך א געשמאקער פארשטאנד אין דעם עניין פון ווי האט שבת געקענט דאס אויפטון אין מצרים, אז ס'זאל זיין דער ענין מ'האט געזאגט פריער, וויבאלד אז שבת איז אתהפכא, דערפאר איז געווען דער ענין פון די נס פון אתהפכא עס האט געמוזט זיין שבת, אפילו ס'איז דא דארטן די אלע פראבלעמען מיט די איסורים וואס מ'דארף טון דארטן, דעריבער איז דער אלטער רבי מבאר אז דער נס פון שבת הגדול איז פארבונדן מיט גילוי פון גאולה ויציאת מצרים שלאחר זה, קלארע ווערטער ווי דער רבי זאגט אז דער ענין פון שבת פריערט האט שוין געהאט כח פון גאולת מצרים. געוואלדיגן חידוש נפלא ביותר, וואס דעמאלט האט מאיר געווען ווען ס'איז געקומען דער ענין פון ווען ס'איז געקומען דער ענין פון פסח, האט דעמאלט מאיר געווען דער ענין פון בינה, וואס איז בינה? בינה ווערט אנגערופן עלמא דחירו, עלמא פון חירות, די עלמא פון ארויסגיין, דערפאר זאגט דער רבי אויכעט אין די הערה אז נאר פסח ווערט אנגערופן ממחרת השבת, יעמאל איז דער ענין פון עלמא דחירו ואולי יש לומר דהיות אז בינה איז שורש הגבורות בינה איז דער שורש אויף די גבורות ווי מ'רעדט אין די אויפן ווי די מדות גייען ווי די מדות גייען בדרך כלל גייט עס מיט חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד דאן דאן דארט די וועג וואס ס'גייט אין חסד אין די רעכטע זייט און גבורה אין די לינקע זייט סא חסד איז דרועא ימינא גבורה איז דרועא שמאלא גבורה איז די לינקע זייט סא בינה איז דער עניין פון בינה חסד איז אין די רעכטע, חכמה איז אין די רעכטע, בינה איז אין די לינקע, אזוי אויכעט חסד און גבורה. איז בינה איז דער ענין פון גבורה. דהיות אז בינה איז שורש פון די גבורות, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק יג, קומט מצד איר דער ענין פון אתהפכא הנ"ל למכה מצרים בבכוריהם. וויבאלד אז ס'שטייט אז דעמאלט האט מאיר געווען ספירת הבינה ווי ביי יציאת מצרים. און דערפאר ווערט דאס אנגערופן עלמא דחירו, און דערפאר ווערט אנגערופן ממחרת השבת, פסח ווערט אנגערופן ממחרת השבת, ווייל יעמאלט איז געווען דער ענין פון בינה, ממילא ווערט געקענט יעמאלט פון דעם כח פון יציאת מצרים, פון דעם נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איז שוין געווען שבת דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא, ווארום וויבאלד אז אין הדינים נמתקים אלא בשורשן, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין פרק ל"א אז די דינים קענען נישט ווערן נמתק נאר בשורשם, דו ווילסט ממתיק זיין ממתיק זיין א דין, קען מען עס טון נאר ווען מען קומט אן ביזן שורש זיינעם, און יעמאל קען עס ווערן נמתק, יעמאל קען עס ווערן זיס. במילא ווערט מצד דעם דין שבת שביתה מן המזיקים אין אן אופן פון גדול, ווערט אנגערופן שבת הגדול, וואס איז שבת הגדול ווי געזאגט פריערט, אין דעם אופן הב' אז דער אז דער קליפה, און די צד השני ווערט נישט נאר בטל אינגאנצן, נאר ער ווערט נתהפך לטוב, ווי מען זעט ווי די מצרים וואס זיי זענען געווען דער ענין פון די קליפה פון מצרים, האבן זיך געשלאגן מיט די מצרים פאר די אידן. די אתהפכא פון די מזיקים אז זיי זיינען מסייע צו קדושה, ביז די דרגה זענען זיי אנגעקומען. דער רבי לייגט צו אין אַכט און פֿופֿציק עכט א געשמאקן ווארט, ועל פי זה, לויט דעם וועט מען פארשטיין די שייכות פון שבת הגדול, וואס עס קומט אויס, אין אסאך יארן קומט עס אויס אין שבת, שבת מצורע, דעם יאר קומט עס אויס אין שבת פרשת צו, וואס איז די שייכות שבת הגדול צו מצורע, ווייל דער תיקון תשובה פון א מצורע איז דער ענין פון אתהפכא, וואס הייסט אתהפכא? שטייט אין א אופן והובא אל הכהן, איך גיי ממתיק זיין די גבורות בשורשן, וואס ס'קומט צום כהן, דאס איז דער אויפטו פון דעם. בכלל לייגט דער רבי צו, אז אין אנדערע אין לקוטי שיחות אין חלק זיין איז דער רבי מסביר, דערפאר האט מען א נאמען געגעבן די פרשה מצורע, אז אין אלע דפוסים ווערט עס אנגערופן מצורע, ווייל דאס איז דער ענין פון אתהפכא. אות יוד. ס'איז ידוע דער פירוש האריזל. יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם. ס'איז ידוע דער פירוש האריזל. דער רבי ברענגט ראה רמ"ז בספר תיקון שובבים, הובא ונתבאר בספר לב דוד להחיד"א, פרק כ"ט. ס'איז ידוע דער פירוש האריזל אויפן פסוק, שטייט אין מגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים. וואס מיינט דאס? נזכרים, און מען מאכט, מען מאכט די מצוות פון פורים, די טעג וואס ס'קומט אויס פורים איז נזכרים ונעשים. טייטשט דער אריזל געוואלדיג, אז בשעת די זכירה איז כדבעי פועל'ט מען אז און מען טוט אויף דעם ונעשים, ס'ווערט אזוי ווי יעצט ווערט עס געטון, ס'הייסט אז די וואס געווען די אורות מיט אלע זאכן וואס איז געווען אין דעם ווען מען ווען מען איז חוגג פורים און פסח און שבועות איז די זעלבע זאך וואס ס'ווערט יעצט ממש ווערט דער ענין ווערט פון מתן תורה, דער ענין פון נס פון פורים, דער ענין פון נס פון פסח ווערט ממש אזוי ווי ס'ווערט יעצט. און הגם אז איצט איז נאך ווי קען מען נאר זאגן הגם אז איצט איז נאך דער מצב פון אכתי עבדי דאחשוורוש ווי די גמרא זאגט אין מגילה אפילו נאכן נס פון המן'ען נאכן נס וואס איז געווען דארטן און נאך אלץ געווען אכתי נאך געווען עבדים דאחשוורוש און מען געפינט זיך אין א חושך כפול ומכופל דאס וואס מען געפינט זיך היינט בדוגמא צום מצב פון די אידן אין מצרים ביי זמן פון עשרה בניסן שבת הגדול קען אבער יעדער איד, מורא'דיגע לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, קען אבער יעדער איד דורך זיין עבודה פון משכו וקחו לכם וגומר, קען ער צוקומען צו די דרגה ער זאל זיין דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא. ווי ווערט דאס? משכו קחו לכם, דאס האט דאס געטון. ס'איז געווען טאקע משכו קחו לכם דווקא בשבת, און דאס האט געברענגט דעם ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא, די זעלבע זאך קען א איד טון אויך דא. וואס מיינט משכו קחו לכם? טייטשט אפ דער רבי ווי דער מכילתא טייטשט, מכילתא טייטשט עס אויפן פסוק משכו וקחו לכם משכו מעבודה זרה והדבקו במצוות וואס איז דאס? ס'איז א טאפלטע זאך אז ער ציט זיך אוועק היט זיך אפ פון יעדע עבודה וואס איז זרה לו, ווי דער לשון משכו מעבודה זרה, עבודה זרה מיינט נישט חס ושלום דינען עבודה זרה זיך בוקן צו א געטשקע, נישט דאס מיינט אלעמאל עבודה זרה, עבודה זרה איז דער טייטש א פרעמדע עבודה צו דיר, א זאך וואס איז פרעמד צו דיר, ווי דער רבי טייטשט עס אויס זייער געשמאק, היט זיך אויס פון יעדער עבודה וואס איז זרה לו, די גמרא זאגט אין בבא בתרא, פרעמד פאר א אידן, צו עבודה זרה, אין פשוט'ן זין, רחמנא ליצלן, האט א איד קיין שום שייכות נישט, חס ושלום, רחמנא ליצלן. בפרט נאכדעם ווי מ'האט מסלק געווען דעם יצר הרע פון עבודה זרה, די גמרא זאגט אין יומא און סנהדרין, אז מ'איז פטור געווארן פון דעם יצר הרע פון עבודה זרה. ממילא רעדט זיך דא וועגן זרה, ס'איז זרה לו, ס'איז פרעמד, א איד אז ער טוט עפעס א זאך וואס איז נישט גוט, הייסט עס אין א דקות'דיגן אופן, ווערט עס אנגערופן עבודה זרה, ס'איז פרעמד צו אים, און די זעלבע צייט איז ער שטייט בדביקות במצוות, ובכללות איז משכו דער קו פון סור מרע, משכו גייט אוועק פון רע, און קחו לכם איז דער הדבקו במצוות, איז וואס איז דאס דרכיו? פון עשה טוב, איז אין דעם וואס א איד טוט איין דעם ענין פון סומי רע און עשה טוב, ער וועט טון די עבודה מיטן נויטיגן תוקף, און איבערגעגעבנקייט, און משפיע זיין און פועל זיין דורך זיין השפעה אז עס זאל טון אויך א צווייטער איד, נישט נאר ער אליין טוט דאס בתוקף און איבערגעגעבנקייט, נאר איז משפיע אויף א צווייטן אויכעט, אנהייבנדיג פון די אייגענע בני בית, אז זאל זיך פירן אלץ וואס ס'דארף צו זיין, ווי דער לשון איז ויקחו להם איש שה לבית אבות, דאגה פאר די שטוב, וועט ער דורך דעם מצליח זיין צו ווירקן אויך אויף דעם דרויסנדיגע וועלט ארום אים, נישט נאר אין אים, נאר אויכעט אין דרויסנדיגע וועלט, אויך אויף די אומות העולם, ביז אז בכוריהם פאדערן בתוקף טובת ישראל, און ס'וועט זיין כימי צאתך מארץ מצרים, נאך אין א פסוק אין מיכה, נאך אין גלות זייענדיג, וועט זיין איז נס גדול נעשה און זוכה זיין ס'זאל זיין יעצט אויכעט אזוי און אידן גרייטן זיך צום אראנו נפלאות בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו וגומר ווי ס'שטייט אין פרשת בא ביז דער לשון וואס ס'שטייט דארטן לא תשאר פרסה אפילו א פרסה איין פרסה פון א פון א בהמה וועט נישט בלייבן ארויסגיין פון גלות בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש. פשוט א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דאס איז געווען אין די שיחה פון שבת פרשת צו, און וואס איז געווען שבת הגדול תשל"ד.